אה, גוטע יאר אידן. סאו, לאמיר אריין טרייען דורכצוזעהן אביסל על בעל שם טוב און תולדות יעקב יוסף פרשת שופטים, א איידיע לאמיר עס צונעמען. סאו ווען א מענטש ווערט געבוירן, ווערט ער געבוירן א איד, איז א חלק אלוקי ממעל, קומט ער אראפ אויף די וועלט אין א גוף, און ער וועקט זיך אויף דא אויף די וועלט, און ער וועקט זיך אויף דא אויף די וועלט וועקט ער זיך אויף אזא קליין קינד, ער ווייסט נישט אז ער איז א חלק אלוקי ממעל, פאנגט זיך אן אידענטיפייען כאילו ער לעבט אויף די וועלט, כאילו זיין גאנצע עקזיסטענס איז נאר אויף די וועלט, און ער טרייט אויסצופיגערן, יעדער פון איינער פון אונז טרייען מיר אויסצופיגערן וואס גייט פאר דא, ווער, וואס טוהן מיר אונז אויף די וועלט, וואטס גאואינג אן, וואס דארף מען אונז טוהן, ווער זעמיר אונז. ווי באלאנגט מען אונז אין דער וועלט, און מען טרייט אויסצופיגערן די פלאץ א גאנץ לעבן. וואס געשעט אינצווישן איז אז ס'ווערט נאכדעם זייער קאמפליקעטעד, ווי מען קומט אן לאמיר זאגן פאר אדאלט, פאלג דיין יצר טוב, פאלג נישט דיין יצר הרע, און די יצר טוב קען שאוען אפ אזוי ווי די יצר הרע, די יצר הרע קען שאוען אפ אזוי ווי די יצר טוב, ער קען דיך זאגן טו א מצוה, ער קען דיך זאגן טו א עבירה, ס'ווערט זייער קאמפליקעטעד, צוויי זאכן, קודם כל, פון ווי נעמט מען די כוחות, ווי קען איך אים אנפייפן? און און ווי קען איך טון פארקערט פארקערט פון וואס איך וויל זיך? און צווייטנס ווער זאגט וואס? ווער, וואס זאגט די יצר טוב וואס זאגט די יצר הרע? קלאר לייק אין מיין לעבן נישט טו מצוות טו עבירות ס'איז ס'איז איז אמת באט לייק אין מיין לעבן ווי טרעף איך זיי? ווי באגעגען איך מיט באגעגען איך מיך מיט זיי? סאו, ווען מען באטראכט די יצר טוב קומט אריין ביי די דרייצן יאר. די די יצר הרע האט א דין קדימה, ער זיצט שוין דארט פאר דרייצן יאר, מאכט ער זיך שוין באקוועם, ער אפערעיט שוין, ער ארבעט שוין אריין. אז ווען די יצר טוב קומט אן האט ער שוין א שווערע דזשאב. סאו, כ'האב געטראכט די וואך ווען מען נעמט, ווען מען צונעמט זייער זייער נעמען וואס זיי טוען, ס'איז דא איין יצר וואס איז טוב, ער איז גוט, ער וויל גוטס, ער איז דער מאן וואס זאגט דיך א גאנצן צייט דו ביסט גוט, און נאכדעם איז דא א יצר וואס איז יצר הרע, ער וויל שלעכטס, ער ציט צו שלעכטס, און ער איז דער מאן וואס זאגט דיך א גאנצן צייט איך בין שלעכט. סאו די מושג אז א מענטש דרייט זיך ארום א גאנצן טאג טראכטן איך בין נישט גוט,

דאס איז א זאך א טאקטיק וואס די יצר הרע טוט, אויב א מענטש פילט זיך שוין אלרעדי ביי זיך נישט גוט, ער האט זיך שוין אפגע'פסק'נט אז ער איז נישט גוט, אוטאמאטיקלי איז שוין נישטא קיין שום פוינט אין ארבעטן, קיין שום פוינט אין זיך אין זיין יא גוט, אין זיך טרייען צו זיין בעסער, ער האט זיך שוין אפגעשטעמפלט ער איז נישט גוט, ער קען שוין יעצט נאר זיין בדיעבד. דאס איז אזוי ווי אסאך יונגע לייט האבן מיך געפרעגט וואס לייגסטו נישט ארויף א פילטער אויף דיין פאון? איך וויל נישט זיין קיין בדיעבד איד, ער וויל אדער יא אדער נישט. סאו מ'האט אים שוין קאנווינסד אז אויב לייגט ער ארויף א פילטער אויף זיין פאון איז ער נאר א בדיעבד איד, ממילא האט ער שוין נישט קיין פוינט ארויפצולייגן קיין פילטער אויף די פאון. סאו דאס איז א גוטע משל. מ'מאכט אזא טאקטיק ווי אויב דו האסט נישט, אויב איך האב, מ'מאכט זיך עס מ'שפילט זיך עס אליינס אויף זיך, אויב איך האב נישט אלעס, אויב איך בין נישט דאס אלעס וואס איך ווייס אז איך קען זיין, בין איך שוין נישט גוט. איינמאל איך בין נישט גוט. שוין בין איך שוין נישט גוט פאניק איך בין שוין סאו ביז די דרייצן יאר האט א מענטש נישט די די די די די איידיע פון פילן אז ער איז נישט גוט ס'הייסט אזוי אדער איז ער גוט ער כאפט אפילו נישט עפעס ראנג באט געווענטליך א יונגל ער פאנגט אן אויפוואקסן און און און און ער באקומט ס'איז דא גוטע אידן אויף די וועלט ס'איז דא סירקומסטענסעס ער באקומט ערגעץ די מעסעדזש אז ער איז נישט גוט ער האט נאכנישט די שכל צו פארשטיין צו אווערריידן עניטינג און ער נעמט עס אן, ער גלייבט אז ער איז נישט גוט, ער גלייבט אז אין עני פארם אז ער קען נישט, אז ער איז נישט גוט, אז אז ס'איז אים שווערער, אין וועלכע הינזיכט ס'איז, צו ס'איז צו ס'איז סאושעלי, צו ס'איז לערנען ווייז, צו ס'איז דרך ארץ ווייז, צו ס'איז העלפן פלינק, זיין אנגעגרייט, אלעס זריזות עניטינג אלס יונגל, ער באקומט א בעליף אז ער איז נישט גוט, צו ווייל ער איז דיפרענט ווי זיינע ברידער און שוועסטער, צו ווייל ער אפערעיט אנדערש ווי זיין מלמד, אנדערש ווי זיין טאטע מאמע, ער איז נישט גוט. ער פאנגט עס אן גלייבן און עס עסט זיך אריין ביי אים. נאָכדעם דרייען זיך מענטשן אַרום, בחורים, אינגעלייט, פֿאַר יאָרן, יאָרן, יאָרן, יאָרן, מיט גילטי פֿילינגס, און מע וואַקט אַרום, סתּם, אַ גאַנצן טאָג זיך פֿילן, איך בין נישט גוט, איך בין נישט גוט, מײַן אַרבעט וואָס איך טו איז נישט גוט, איך בין נישט יוצא, און איך בין נישט אויף דער גוטער פּלאַץ. און דאָס איז דער דעפֿינישאָן פֿון גלות. אונדז האָבן גערעדט פֿאַר פּסח. דעפֿינישאָן פֿון גלות איז, ווען אַ מענטש פֿילט ווי איך בין נישט אויף מײַן פּלאַץ. סיי פיזיקלי, סיי נפשיות'דיג, א מענטש פילט זיך איך בין נישט אין מיין פלאץ, איך בין נישט גוט, איים נאט אין די רייט פלעיס. סאו ווען א מענטש דרייט זיך ארום אזוי, פארשטייט זיך אליינס שוין דא אריין נישט וויפיל וויפיל אפעטיט ער האט צו גיין ווייטער, מיט וואסערע אפעטיט ער וויל גיין ווייטער. איז דרייט ער זיך ארום אז ער איז נישט גוט, איז ער אויסגעלאשן, האט ער נישט קיין פיול. מה שאין כן אויב א מענטש גלייבט זיך, און ער כאַפּט זיך, ער וועקט זיך אויף צו די פּאַרט, אַז ער איז אַ חלק אלוק ממעל. ער וועקט זיך באמת אויף דערצו. דאָס הייסט, ער פאַנגט זיך אָן אידענטיפייען מיט דער פאַקט, ווער בין איך? איך בין נישט מיין גוף. איך בין נישט מיין נאָמען. מיין נאָמען איז אויך עפּעס מ'האָט מיר געגעבן. ווער בין איך? איך בין אַ חלק אלוק ממעל. איך בין אַ שטיק באַשעפער וואָס לעבט מיט נשמה בגוף אויף דער וועלט. ווען א מענטש פאנגט זיך עכט אן צו איידענטיפייען אזוי, און ער כאפט אז ער איז, אז ער איז, איז נישט נאר אז ער איז גוט, ער איז גוט דורך און אדורך, ער איז גוט ווייל ער קומט פון באשעפער. ער איז גוט ווייל דער באשעפער איז טוב, און דרכו טוב להיטיב, דער באשעפער איז גוט, און גוטס, פון גוטס קומט גוטס, און איך בין א חלק פון אים, ממילא אוטומעטיקלי בין איך גוט. איך דארף נאר זען וואס איך וויל טון, וואס איך דארף טון. וואס איז די גוטע זאכן איך האב, איך האב, וואס קען די גוטע זאכן קען איך יעצט טון אין פראנט פון מיך, באט צו פארשטיין אז איך בין גוט. און, און, און, און די יצר הרע קומט אלעמאל מיט אזא מהלך פון, היות דו ווילסט דאך זיין גוט, לאמיר זיך אראפרייסן, זיך אראפרייסן, זיך קריטיקירן און זיך קריטיקירן און זיך קריטיקירן און זיך קריטיקירן,

ס'איז נישט מעגליך זיך צו העיטן און זיך צו העיטן און זיך צו העיטן אינטו לאווינג מייסעלף. איי קענט העיט מייסעלף אינטו לאווינג מייסעלף. איך קען מיך נישט קריטיקירן קריטיקירן קריטיקירן ביז איך גיי זיין גוט. יעדער איינער פארשטייט ווען איך זאל יעצט נעמען א קליינע יונגעלע און איך זאל אים הייסן מאלן א פעינטינג און איך זאל אים נאר זאגן קריטיק דא דא ביסטו נישט גוט דא ביסטו נישט גוט דא ביסטו נישט גוט ווען דו וועסט זיין גוט וועל איך דיר זאגן יעצט ביסטו נישט גוט יעצט ביסטו נישט גוט

בקאוז ווען א מענטש כאפט אז ער איז גוט קען ער פון די טיפסטע פלעצער נאכן האבן געטון אלעס וואס אין זיין קאפ איז עבירות אלעס וואס ער ווייסט אז ער האט זיך דערווייטערט פון באשעפער און אלעס וואס ער ווייסט אז ער האט געטון זאכן וואס ער האט נישט געטארט טון אבער אויב כאפט ער אז זיין תוך תוכי זיין נשמה איז טאטעלי גוט ער איז נאר א סעקונדע אוועק פון ער טוט יעצט רצון השם איז ער גוט. טו יעצט תשובה און פאנג יעצט אן טון רצון השם ביסטו הונדערט פראצענט גוט צדיק גמור ווען א מענטש כאפט דאס און ווי מער א מענטש כאפט דאס אלץ מער אפעטיט און אלץ מער גרינג און אלץ מער חשק באקומט ער צו עבודת השם אלץ מער פילט ער ווי ער איז א מחותן ווייל ווייל די פראבלעם פאנגט זיך אן ווען ס'קומט אן שבת ס'קומט אן יום טוב ס'קומט אן ספירה ציילן ס'קומט אן עניטינג שבועות, לג בעומר, ר' שמעון בר יוחאי, סודות התורה, און א מענטש פאנגט אן טראכטן, איך בין נישט קיין מחותן צו דעם, וואס האב איך מיט דעם? ס'איז דא מענטשן וואס האבן רשות צו טאנצן ביי די הקפות מיט זייער גאנצע רמח אברים שס"ה גידים, איך? וואס האב איך? איך בין א מחותן, איך קען ארום וואקן אזוי רואיג אין די רינג, איך? ווי ס'איז דא מענטשן וואס האבן רשות צו ציילן ספירה הויעך אויפן.

בין איך א מחותן צו א יעדע זאך פון אידישקייט פון תורה און מצוות, איך בין א מחותן מיט שבת, איך בין א מחותן מיט ספירה ציילן, איך האב שייכות מיט דעם, עס איז א חלק פון ווער איך בין, מיין גוף איז צוזאמגעשטעלט פון רמח אברים און שס"ה גידים, פון זעקס הונדערט און דרײַצן באדי פארטס, די תורה האט זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, עשה און לא תעשה. רמ"ח אברים שס"ה גידים. מיין נפשיות'דיגע גוף, וואס אונז האבן מיר, אונז האבן מיר א א נפשיות'דיגע נשמה'דיגע גוף. אונזער ענערדזשי באדי כביכול. אונזער אונזער נפשיות'דיגע גוף איז אויך צוזאמגעשטעלט פון זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות. זעקס הונדערט און דרײַצן חלקים. רמ"ח מצות עשה שס"ה מצות לא תעשה. אונז זעמיר איינס מיט די תורה. אונז זעמיר איינס, דער באשעפער האט אונז באשאפן אונז זעמיר איינס מיט תורה ומצוות. זעמיר אזא מחותן צו יעדע זאך פון תורה און מצוות און זעמיר איינס מיט דעם. געהערט אמאל א מורא'דיגע מעשה פון די גערער רבי, די הייליגע גערער רבי די אמרי אמת, האט אמאל געזאגט פרייטאג צונאכטס ביים טיש, אז ס'איז דא עניינים אויף שבת, שבת שי, שבת המלכתא, שבת איז די די קווין, די קעניגן, לכה דודי לקראת כלה, שבת איז די כלה, שבת איז אלע עולמות, מען זאגט ביי כגוונא רזא דשבת איהי שבת, דער מענטש פאנגט אן טראכטן שבת אזא הייליגע זאך וואס א שייכות האב איך מיט דעם? האט די הייליגע אמרי אמת פון גער געזאגט א מורא'דיגע ווארט, ווער ס'איז א מחותן צו מחלליה מות יומת איז א מחותן צו שבת המלכתא. דאס הייסט אזוי, אויב איך גיי טון א לאו אין שבת, איז דעמאלטס בין איך מחיוב מיתה, מחלליה מות יומת. דעמאלטס וואס בין איך נישט וואס קען איך נישט האבן די גאנצע זאך די אנדערע די אנדערע וואס קען איך נישט לעבן אין שבת מיר מאכן אייוועלט נישט זאגן און אויב בין איך א מחותן צו דעם בין איך א מחותן צו דעם און דאס מיינט פאר אונז על פי דרכי עבודה פאר אונז יעצט עס מיינט אויב איך בין א מחותן צו נעמען גילט פון שבת אויב קען איך ווען איך רעכט אפ נישט גענוג א גוטע שבת ווען איך גיי נישט ארויס צום דאווענען ווען איך בין נישט מעביר סדרה ווען איך טוה נישט כ'ווייס וואס ווען איך זאג נישט אויס תהלים שבת אינדערפרי פאר פאר יעדער איינעם אויב קען איך מיך עסן גילט פון שבת, אין עני וועי, אין עני וויטש וועי קען איך נעמען גילט פון שבת, דעמאלטס בין איך א מחותן צו די פלעזשער פון שבת קאמפליטלי. דעמאלטס בין איך א מחותן צו עונג שבת, צו להתענג על השבת, צו פארברענגען אין שבת, צו הנאה האבן פון שבת, צו האבן תענוגים און שעשועים און פלעזשערס פון שבת. די מעשה יצר וואס די יצר הרע קריעיט אין אונזער קאפ איז, אז אונז זעמער נאר מחותן צו די נעגעטיוו פארט. אונז זעמער נאר דא צו כאפן, אונז זעמער נאר דא נישט הנאה צו האבן, אונז זעמער נאר דא זיך צו פייניגן, אונז זעמער נאר דא צו טרייען צו טון און נישט אנצוקומען. ווען א מענטש כאפט אז ער איז בעצם שוין אנגעקומען, ער איז גוט, יעצט דארף ער נאר טון, די מצוה איז נאר צו טון, צו טון די בעסטע וואס ער קען. דאס איז די יצר טוב. סאו ווען א מענטש בייט אין צו די צו די צו די צו די אינישעל איידיע פון די יצר הרע, וויטש איז איך בין נישט גוט, דעמאלטס האט שוין די יצר הרע געוואונען זיין גאנצע פייט. דארף ער שוין גארנישט טוען, דארף שוין נישט קומען איינרעדן דעם מענטש צו טון עבירות, בקאוז וואנס דער מענטש גלייבט אז ער איז נישט גוט גייט ער אימידיעטלי סטיקן, גייט ער אימידיעטלי, אונז קריעיט מיר אין אונזער קאפ מיט די פאוער אוו מעניפעסטעישן אז וואס אונז גלייבן אז דאס געשעט. אויב אונז גלייבן אונז זעמער נישט גוט, ווער מיר אונז טאקע, ווער מיר אונז טאקע, טו מיר אונז נישט גוט, אונז קען מיר נישט ווערן נישט גוט, באט טו מיר אונז נישט גוטע זאכן. און אויב א מענטש בייט אונטער די יצר טוב, מיט מסירות נפש, איז נישט גרינג אידעלעך, איז נישט גרינג צו קוקן פאזעטיוו אויף זיך, די יצר הרע ארבעט אריין, ער טרעפט יעדן טאג, אבער א מענטש שטארקט זיך, ער געניצט די זעלבע מסירת נפש וואס ער האט געניצט ביז יעצט, זיך צו רייסן שטיקער פון זיך און זיך צו צובייסן זיך צו פילן גילטי, מאכט ער אפ איך גיי גיין פארקערט, איך גיי גיין מיטן בעל שם טוב עד הסוף, איך בין גוט און איך בין גוט און איך גיי עס גלייבן און איך גיי עס חזר'ן אז איך בין א חלק אלוקי ממעל און דאס בין איך און מיין עצם מיין מיין פנימיות, מיין תוך תוכיות, מיין אינסייד איז גוט, און איך גיי מיך צו דעם קאנעקטן, און אלע אנדערע זאכן איז נאר איז נאר שאלעכץ אויף מיר, איז זאכן וואס איז געשען צו מיר, זאכן וואס איז וואס איז וואס איז נישט איך, ס'איז נישט מיין ס'איז נישט גייט ס'איז נישט מיין פנימיות, ס'איז נישט who i am, ס'איז things that happened to me, things that i did, sure, די אלע זאכן קען מען תשובה טון, די אלע זאכן קען מען קארעקטן, באט איך, אנא ווען איך גיי אריין אין מיין אין מיין אני איך בין טאטעלי גוט ווען א מענטש גלייבט עס אוטומאטיקלי ווערט ער גוט און ווי מער מען קען עס גלייבן אלס מער גוט ווערט מען אלס מער הייליג ווערט מען אלס מער אפגעהיטן ווערט מען אזוי אונז האבן שוין גערעדט אין איינע פון די עפיסאדס ווען א מענטש אז דער הייליגער רבי מיילעך זאגט א מענטש זאל אלעמאל זאגן אז איך אז איך הריני עושה עצמי עצמי כסא לקדושה מרכבה לשכינה הקדושה, איך מאך מיך פאר א בענקל פאר קדושה און פאר א וועסל פאר די שכינה הקדושה, איז ווען א מענטש זאגט עס געשעהט עס, ער שרייבט דער רבי מיילעך שרייבט אז עס איז מטהר דעם מענטש מער ווי טויזענטער תעניתים, איז ווען א מענטש זאגט איך בין גוט, איך בין הייליג, איך בין א וועסל פאר די שכינה, ווערט ער דאס, און דאס געשעהט צו אים, און דאס איז אים מהפך, ס'טשעינדזשט אים, ס'טשעינדזשט נאכדעם די רעזאלטס אין די עקטשועל וועלט, איז ווען א מענטש זאגט איך.

דאס טשענדזשט זיך אין א מענטש'ס גלייבונג. ווי לאנג דו גייסט צו צו צו די זאך אז איך בין נישט גוט און פארדעם וויל איך עס טשענדזשן קען מען זיך נישט גענוג טשענדזשן ווייל מען קען זיך נישט קריטיסייזן אין זיך צו טשענדזשן. ווען א מענטש גייט צו צו די זאך אז איך בין גוט, איך בין גוט, מיין פנימיות איז גוט, איך בין פארכאפט דא, דא, דא, דאס טרעפט מיך, דאס האלט מיך צוריק, באט איך בין גוט, איך בין גוט, איך בין גוט, איך גיי עס טון פון א גוטע פלאץ, איך האב דעם כח, אז אפילו איך וועל דורכפאלן און עווענטואלי אנקומען עס וועט זיך טשעינדזשן ווי שטארק מער מען גלייבט אז מען איז גוט אלץ מער גוט איז מען אלץ מער גוט ווערט מען סאו די די די הייליגע בעל שם טוב זאגט די תולדות יעקב יוסף ברענגט עס אראפ אין פרשת עקב שמעתי ממורי איך האב געהערט פון מיין רבי די הייליגע בעל שם טוב רבינו ישראל בן אליעזר זכותו יגן עלינו. שרוב ענוותנותו של אדם די רוב ענווה פון א מענטש, א מענטש האט צו זיך ענווה, גורם שנתרחק מעבודת השם יתברך, איז גורם אז ער ווערט ווייט פון דינען דעם אייבערשטן, פארוואס? שמצד שפלותו, מצד וואס ער האלט זיך אזוי קליין, אינו מאמין, גלייבט ער נישט, כי אדם גורם על ידי תפילתו ותורתו, אז דער מענטש איז גורם דורך זיין דאווענען און דורך זיין לערנען, שפע על כל העולמות, אז יעדער איד, מיט זיין דאווענען מיט זיין לערנען איז ער גורם שפע צו אלע עולמות. דאס הייסט ווען איך לערן פלייסיג און ווען איך טו גוט האט עס א אימפעקט אויף די ווארלד עקאנעמי. ס'דא זעקס זיבן ביליאן מענטשן אין די וועלט, אכט ביליאן מענטשן אין די וועלט, עס איז זייער ווייניג אידן וואס טוען די באשעפער'ס רצון אויף די וועלט. באשעפער האט באשאפן ווייניג פון אונז, יעדע איינס פון אונז ווען אונז טוען די באשעפער'ס רצון זענען מיר אונז גורם שפע פאר די גאנצע וועלט. סאו מאכן מיר א יודזש דיפרענס. נישט נאר פאר די וועלט, פאר אלע עולמות. גם המלאכים ניזונין על ידי תורתו ותפילתו. די מלאכים ווערן געשפייזט פון מיין תורה און מיין תפילה. ווען איך זעץ מיך אראפ דאווענען, לערנען, זאגן אפאר פסוקים, שפייז איך, פיטער איך מלאכים. זיי לעבן פון מיך. סאו אז די גאנצע עולם, די גאנצע עקזיסטענץ לעבט פון מיך. פון מיין דאווענען, פון מיין לערנען, אפילו די מינדעסטע. אפילו איין פסוק. שאילו היה מאמין זה, ווען א מענטש וואלט דאס געגלייבט, כמה היה עובד השם בשמחה, ווי אסאך וואלט ער געדענקט דינען דעם אייבערשטן מיט א שמחה וביראה, מיט א אוה, מיט א אסאמנעס, מרוב כל, פון א פילינג ווי איך האב אלעס, נישט פון א פילינג ווי איך האב גארנישט און איך טריי צו כאפן עפעס, פון א פילינג ווי איך האב אלעס און איך טו דאס, דאס וואס איך טשוז, צו לערנען, צו דאווענען. והיה נזהר בכל אות ותנועה וואלט געווען לעכטיג און זהיר אין יעדע אות און יעדע תנועה. יעדע קליינע מאוומענט, יעדע מילה און יעדע ווארט לאומרה כדקא יאות עס ארויסצוברענגען גוט. און אויכעט אריינצוטראכטן זאגט די הייליגע בעל שם טוב דאס וואס שלמה המלך זאגט אין תהילים, אם תשכבון בין שפתיים, אזוי די לשון הפסוק. זאגט אויף דעם די בעל שם טוב שהקדוש ברוך הוא שומר ושוקד על שפתי אדם דער באשעפער זיצט און ווארט ביי די ליפן פון א מענטש לנשקה און צו געבן א קוש, כשהוא אומרה בתורה ותפילה בדחילו ורחימו, ווען א מענטש דאווענט און לערנט מיט אהבה ויראה, ווען א מענטש דאווענט און לערנט מיט אהבה ויראה זאגט די פסוק אם תשכבון בין שפתיים אז דער באשעפער זיצט און גיבט א קוש פאר יעדע ווארט וואס קומט ארויס פון דעם מענטשנ'ס מויל. ואם ישים אליו לבו בוודאי מי זה האיש אשר לא יאחזנו רתת וזיעה, ווען א מענטש וועט צולייגן זיין הארץ צו דעם און זיין פרעזענט און מיינדפול, מיט די פאקט וואסער א ריזיגע דיפרענס זיין זיין תורה און תפילה מאכט, וואלט ער פארשטאנען כי הוא סולם מוצב ארצה, אז דו ביסט א לייטער וואס שטייט אויף די פלאר וראשו און די שפיץ פון דיינע מעשים, עוורי קליינע טייני טינג דעט ווי דו, קומט אן מגיע השמים און מאכט אין הימל א ריזיגע רושם. וכל תניועותיו און אלע זיינע יעדע ריר וואס ער געבט, ודיבורו, און יעדע ווארט וואס א מענטש זאגט ארויס פון מויל, והליכו, און וויאזוי ער גייט און וואו ער גייט, ועסקיו, מיט וואס ער איז פארנומען, עושה רושם, מאכט א דיפרענס למעלה למעלה צו זייער זייער זייער הויכע עולמות. פארוואס? ווייל אידן קומען פון מורא'דיג מורא'דיג א הויכע פלאץ, און זעמער זייער קאנעקטעד צום אייבערשטן, ממילא, קומען אונז איז איז איז מאכט מען אונז א רושם צו זייער זייער זייער א הויכע פלאץ, דען ווען א מענטש וועט דאס גלייבן וועט ער אוודאי טראכטן צו זיין נזהר אין זיינע מעשים, צו וואטשן וואס ער טוט, צו טון גוטע זאכן, צו טון נאר מעשים טובים, מה הוא רחום אף אתה רחום, אזוי ווי דער באשעפער איז א רחום אזוי זאל איך אויך זיין א רחום. און דאס האט דער הייליגער בעל שם טוב אויפגעטון אין די משנה נאר וואס דע מה למעלה ממך. די פשוטע טייטש איז ווייס וואס איז העכער פון דיך. זאגט די בעל שם טוב, דע, זיי וויסן און זיי קאנטשעס אבאוט איט, נעם עס אריין אין דיין קאנטשעסנעס, אין דיין מח אזוי ווייט אז דו זאלסט וויסן און גלייבן און לעבן מיט דעם אז מה למעלה ממך אז יעדע מידה וואס איז זיך נתעורר אין דיר, אזוי ביסטו מעורר אויבן אין הימל. די מידה ביסטו מעורר אויבן אין הימל. סאו ווען א מענטש דרייט זיך ארום און ווייסט אז ווען ער איז פאזיטיוו דעמאלטס איז זיין גאנצע וועלט פאזיטיוו, זיין די וועלט פאזיטיוו, זיין יענע וועלט פאזיטיוו, ווען ער גלייבט אז ער איז גוט און בשמחה און דער באשעפער האט אים ליב און ער קאנעקט זיך צו די תורה און מצוות דורך דעם מיט שמחה מיט רצון פון זיך וועלן זיך קאנעקטן פון וועלן פון וועלן וועלן האבן א בעסערע קאנעקשאן מיטן אייבערשטן א מער אפענע קאנעקשאן מיטן אייבערשטן שערן מער פון זיינע עמאושענס פון זיינע פילינגס פון זיינע טאטס מיטן אייבערשטן.

האט ער צוויי דאגות, די ערשטע דאגה איז קודם אז א מענטש פילט אז ער איז נישט גוט, סאו רייסט ער זיך אראפ, וואנס מען רייסט זיך אראפ פילט מען גילטי, וואנס מען איז גילטי ווערט מען דעפרעסט, האט מען נישט קיין נערוון צו טון, טוט מען נישט, לעשט זיך אויס די גאנצע מאשין, אלץ פון א העביט פון פילן גילטי און בעד און זיך אראפרייסן, אויב א מענטש פילט זיך גוט, פילט זיך גוט, פילט זיך גוט, אקעי, יעצט ווערט ער בעסער, ס'ווערט אים בעסער, בעסער, בעסער, בעסער אויפן הארץ. יעצט די צווייטע זאך צו געדענקן איז אז אפילו ווען איך פיל מיך גוט און אלעס איז מסודר איך בין נישט אין טשארדזש די באשעפער נעמט קער פון מיר איך דארף נישט טראגן די דאגות פון וויאזוי עס צו מאכן איך קען מיר זיין רואיג קאמפליטלי רואיג אז ער נעמט קער פון מיר סאו וואס מען דארף געדענקן איז דער איים גוד איים גוד און הי איז אין טשארדזש דער באשעפער איז אין טשארדזש דער מענטש קען זיך ארויסזעצן יעדן טאג און נעמען אפאר מינוט פֿינף מינוט, צען מינוט, צוויי מינוט, דריי מינוט, ווי לאנג ס'איז, זיך ארויסזעצן און זיך און זיך זיין מיינדפול, נישט אוועקלייגן די פאון מיט די סיגערעט מיט וואטעווער די דיסטרעקשאנס איז, און זשאסט זיך ארייננעמען צו זיך אין מח און אין הארץ און עס איבערזאגן ארויסזאגן מיט זיין מויל זאל קענען הערן זיין וואויס, כ'בין גוט, כ'בין גוט, אני טוב, אני טוב, איי'ם גוד, איי'ם גוד, איי'ם גוד, איך בין א חלק אלוקי ממעל. און עס איבערזאגן און עס איבערזאגן, עס קומט גראד ארויס די קוועסטשאן פארוואס? פארוואס ביסטו גוט? גיי נישט אריין קיין דין ודברים מיט אים, עס ענדיגט זיך נישט, מען קען נישט מיט אים, מען קען נישט ראשענעלייזן מיט די יצר הרע, איך בין גוט ווייל איך בין גוט, סתם אזוי, ביקאז ככה, וויבאלד איך בין א חלק אלוקי ממעל, איך בין גוט, איך בין גוט, איך בין גוט, ווען א מענטש קען דאס מעדיטעיטן אויף דעם יעדן טאג, זיצן מיט דעם מיינדפולנעס, פאר מינוט, און עס איז נישט קיין גרויסע ווארט מעדיטעישן לויף נישט אוועק. כ'האף כ'האב אייך נישט פארלוירן, זעץ זיך אראפ, און זיצן אפאר מינוט, און עס ארייננעמען אין זיך, איז עס ממש א א מעדעסין צו די אלע גילטי פילינגס וואס מ'איז צוגעוואוינט צו האבן, פון אלס יונגע בחור, פון אלס יונגל, זיך עסן וואס עס רייבט אונז פון אונזער לעבן, גנב'ט אונז צו פון די פלעזשערס און תענוגים פון אונזער לעבן, צו געדענקן אז איך בין גוט, איך בין גוט, איך בין גוט. זאל אייבשטער העלפן זאל מען זוכה זיין צו די טעג פון די ספירה, זאל מען זוכה זיין לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו, זיך צו מטהר זיין פון אונזער קליפות און די טומאות און זאל זיין ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה זאל מען ווערן פיוריפייד און הייליג מיט א קדושה פון אויבן א קדושה פון יענע וועלט צו וויסן ווייל ווען איך ווייס אז איך קום פון מעלה איך קום פון אויבן איך בין א חלק אלוקי ממעל, דעמאלטס איז ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה, קען איך מיך פיוריפייען און זיך הייליגן מיט קדושה פון די פלאץ פון ווי איך קום, פון די ממעל, און דורך דעם איז יושפע שפע רב בכל העולמות, וועל איך מאכן שפע רב אזוי ווי דער בעל שם טוב זאגט ווען א מענטש גלייבט אז זיין כח איז גרויס איז ער משפיע אין אלע עולמות, ווען א מענטש כאפט אז ער איז משפיע אין אלע עולמות דעמאלטס כאפט ער אז זיין כח איז גרויס.

די נעקסטע זאך נאך ספירת העומר איז שוין בר יוחאי מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ווי'ל טאלק אבאוט דעט אין א דיפרענט טיים, הכנה צו לג בעומר צו רבי שמעון בר יוחאי. האטס א לעכטיגן פרייליכן טאג אלע ברכות.